ווען א בחור צינדט אן די מנורה דא ווערט לעכטיג אין אלע וועלטן, אפילו ער פילט עס נישט, און אפילו ער ווייסט ביי זיך ווער ער איז. אבער ווער ס'פאלגט די הייליגע צדיקים און מ'פאלגט די שלחן ערוך, מ'נעמט א מנורה, מ'צינדט אן די מנורה, נישט קיין חילוק ווער איך בין, וואס איך בין, וואס איך האב געטון, וואס איך גיי טון, די אלע זאכן קומען נישט אריין דא. ס'קומט חנוכה, איך נעם א מנורה, איך גיי צום פענסטער אדער גיי איך צו א טיר, איינער זאגט מיר ער האט נישט קיין נישט קיין פענסטער נישט קיין טיר ער וואוינט אין וויליאמסבורג אין א בעיסמענט האט נישט גארנישט צינדט אויפן טיש שטייט אין שלחן ערוך אז א מענטש האט נישט קיין פענסטער אדער עס איז א סכנה צינד זיך אויפן טיש נאר נישט אויפן פלאץ ווי מען צינדט געווענליך ביינאכט לעכט.

אזא. און זיי בלייבן, און זיי בלייבן מאגער. אזא שרעקעדיגע חלום, האסט שוין געזען אזא חלום? פרעה האט זיך אויפגעוועקט און צוריקגעגאנגען שלאפן. נאכדעם צו פון חלום טוט זיך נאך א חלום. זיבן פעטע זאנגען מיט פירות קומען ארויס, נאכדעם קומען ארויס זיבן מאגערע, און זיי שלינגען אריין די פעטע, און זיי בלייבן מאגער. אה, ממש די הארץ קלאפט אים. זאגט דער רבי, פרעה איי דאס איז די יצר הרע. די ארי הקדוש זאגט פרעה איז די אותיות פה רע, שלעכטע מויל, דאס איז די יצר הרע איז פרעה. ער וויל אריינברענגען א מין חלום אין א מענטש אז די מענטש זאל וויסן א מענטש טוט מצוות דאס איז פעטע קיען, גוטע זאך. עבירות דאס איז מאגערע זאכן. ער מאכט די מענטש זאל חלומ'ן כאילו אלע מיינע עבירות שלינגען איין די מצוות. איך האב גארנישט. כ'האב דאך געלייגט תפילין, כ'האב געהיטן שבת. ניין אבער דו האסט נאכדעם האסטו געטון עבירות. דאס איז פרעה, דאס וויל ער אריינברענגען א מענטש זאל אים קלאפן די הארץ און ער זאל זיין דערשראקן, אוי וויי די מאגערע די עבירות שלינגען מיר אריין מיינע גוטע זאכן. דער רבי זאגט פארקערט, דער צדיק זאגט פארקערט פון פרעה, עס איז נישט דא אזא זאך אז א מאגערע קי זאל אויפעסן א פעטע קי, נישט דא אזא זאך, א מצוה גייט נישט אוועק פון א מענטש, א מענטש איז זוכה געווען ער האט געטון גוטס, דאס בלייבט לעולם ועד, קומט מען אויבן אין הימל, אפילו אויף די וועלט, ער עסט פון דעם, דער אייבערשטער באצאלט, דער אייבערשטער באצאלט פאר די מצוות אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, עבירה קען מען תשובה טון. עבירה לעשט נישט אויס קיין מצוה. וועגן דעם אז א מענטש האט שכל, ווען עס קומט חנוכה נעם איך א מנורה און איך צינד די חנוכה לעכט און איך פריי זיך שכוח אייבערשטער איך בין א איד, איך האב געפאלגט די הייליגע חכמים איך צינד אן די מנורה, איך קום אין שול איך לייג תפילין. נישט קיין חילוק ווער איך בין, וואס איך בין, וואס איך פלאן צו טון נאך, איך גיי נאך טון אסאך שלעכטע זאכן אין מיין לעבן, איך קום אין שול לייגן תפילין, איך בינד מיך צו מיטן אייבערשטן, איך טו אן ציצית, פרעג א בחור וואס גייסטו נישט קיין ציצית, ווער דארף מיר, וואס ציצית, וואס ווילסטו פון מיר, איך בין נישט קיין חסידישער, דא קומט נישט אריין חסידיש דארפסט נישט אנטון קיין וואלענע ציצית.

קוק אריין פאריגע וואך די סדר פרשת וישב, אויף די שטיקל ותתפשהו בבגדו זאגט ער, פארוואס גייט מען שעכטן דעם יצר הרע ווען משיח גייט קומען? בעל שם הקדוש האט שוין געפרעגט די קשיא, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם סמך מם ער זאל מאכן מענטשן זינדיג, פארוואס ווען משיח גייט קומען גייט מען נעמען דעם גרויסן מעסער און מען וועט אים שעכטן און ס'גייט זיין מען גייט פערטיג ווערן מיט יצר הרע? וואס איז דאס איז זיין דזשאב? דער בעל שם הקדוש לייגט עס אריין אין די גמרא, שוחט משום מאי מחייב. פארוואס גייט מען אים שעכטן? זאגט ער משום צובע. האט בעל שם טוב געזאגט ווייל ער קומט מיט א מענטש, ער פאפט אויס מענטשן. ער זאגט אויף אן עבירה אז ס'איז א מצוה. וואס למשל? גענוי אזוי שוחט מען נישט למשל ווען מ'האט יום חיים איז נישט גייט נישט ארויף. גייט ארויף אויף שבת. יא ער טייטשט עס אריין אזא שיינע פשט שוחט משום מאי מחייב אזוי דו קענסט לערנען שוחט משום מאי מחייב פארוואס שעכט מען די יצר הרע?

איז איז ער וואס דארפסט דיך קריגן וואס ווער האט דיך געפרעגט ווער און וואס ביסטו? זאגט דער הייליגע צדיק רבי הערש ליסקער פאריגע וואך דו קענסט אריינקוקן אך פרי תבואה א נאך א פשט פארוואס זאל מען שעכטן דעם יצר הרע ווייל ער מאכט ער קומט צו א מענטש נאכן עבירה און איז מקוה און זאגסט אים אזא גרויסע עבירה ווער האט דיר געגעבן רשות אויף דעם קומסט פאר די עבירה דו זאגסט מיך ס'קליין טו עס ס'איין זאך. וואס קומסטו עפעס יעצט נאך ביסט א א מחותן קום דא אן וואס האסטו געטון אזא זאגט ער דאס איז פשט אין די גמרא אז ווען משיח גייט קומען גייט מען ווייזן פאר די צדיקים גייט אויסקוקן די יצר הרע ווי א בארג ער זאגט ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו די הר עשו דער עשו מאכט א בארג ווייסט וואס האסט געטון דו ווייסט וואס האסט געטון וואס ווילסטו פון מיר האסט מיך שוין גע'שחט'ן. האסט מיך שוין אראפגעווארפן אין עבירה, וואס ווילסטו יעצט? וואס מאכסטו מיך אזוי ביטער יעצט? וואס מאכסטו מיך פילן כאילו יעצט אז די אייבערשטער דארף מיך נישט? וואס מאכסטו מיך יעצט פילן כאילו איך זאל נישט קומען דאווענען, איך זאל נישט גיין אין שול? מענטשן גייען נישט דאווענען אין שול, פארוואס גייט ער נישט דאווענען אין שול? נאר ווייל ביי זיך איז ער אפגע'פסק'נט איך בין סיי ווי גארנישט. און האט נאך, מ'האט אים נאך אויפגעמישט חז'לן, מ'האט אים נאך געוויזן חסידישע ספרים מיט מוסר ספרים אז ער איז שוין פארפאלן. א איד איז אמאל געקומען צו ר' נתן זאגן ער ווייסט נישט, ער קען נישט לערנען ראשית חכמה. ס'מאכט אים מרה שחורה. ס'איז באוויסט אז דער הייליגער רבי האט געלערנט ראשית חכמה איבער פֿיר הונדערט מאל, איך ווייס אפילו נישט ווען דער רבי האט אזוי אסאך געלערנט, דער רבי איז דאך אוועק אלס אינגערמאן, ביי די זיבן און דרײַסיק, ביי די אַכט און דרײַסיק, ווי פֿיר הונדערט מאל! פֿיר הונדערט מאל ראשית חכמה, אזוי האב איך געהערט פון מיין ראש ישיבה, אז דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, איך האב עס געלערנט אין די יונגע יארן פעמים אין מספר, פֿיר הונדערט מאל, הלוואי זאל מיר אונז עס דורך לערנען איין מאל, צוויי מאל, דער רבי האט געזאגט אז ס'איז ראוי פאר א מענטש זאל לערנען ראשית חכמה, זען וואס שטייט דארט, איך בין א איד צו רבי נתן, איך ווייס נישט, דער ראשית חכמה מאכט מיך צעבראכן. איך ווער דערשראקן, איך זע די עבירה באקומט מען אזא גיהנם, און די עבירה באקומט מען אזא גיהנם, האט אים רבי נתן געזאגט מאך צו די ראשית חכמה, לערן נישט ראשית חכמה, פארוואס די גאנצע, ס'דא מענטשן וואס זיי נעמען ראנג א מוסר ספר, ער לערנט די מוסר ספר זיך אראפצוקלאפן, ווען די מוסר ספר זאגט דיך אז דאס די גייסט דאס טון זאלסטו וויסן די גייסט באקומען אזא און אזא עונש, ער וויל פועל'ן ביי דיר זאלסט עס נישט טון. ער וויל זאגן ווייטער טו נישט דאס, אבער דו נעם עס נישט יעצט אז איך האב עס שוין געטון בין איך שוין פארפאלן, לדוגמא מען נעמט מלמדים נעמען קינדער און מען וויל פועל'ן לאמיר זאגן אז מען זאל נישט ארויסקוקן ביי שמונה עשרה, איך האב עס געהערט פון קינדער איך האב עס געהערט פון בחורים איך האב עס געהערט אז מען קוקט ארויס פון שמונה עשרה וועט מען נישט זוכה זיין צו זען דעם אייבערשטן די שכינה, נו א קינד איז דאך א קינד ער זאגט אים דאך נאר דעם דעם דעם. ער וויל עס פועל'ן ביי אים אבער דער קינד נעמט עס אן שלעכט. שוין, ביי זיך איז ער שטילערהייט אפגע'פסק'נט, ער ווייסט ביי זיך שטילערהייט, איך גיי נישט זען משיח, ווייל כ'האב דאך ארויסגעקוקט. נו, טראכט ער, דאן קען איך דאך שוין סייווי ארויסקוקן, ווייל איך האב דאך שוין סייווי געקוקט. אדער א מענטש האט געקוקט, כ'מיין, קוקסט אויף שמוץ, מ'וועט דיך אויסשטעכן די אויגן, די מלאך קומט נאכדעם און שטעכט אויס די אויגן. ווען איך שטעך מיך שוין סייווי, ער נעמט עס אויף זיך אראפצוקלאפן, ער נעמט עס נישט אויף ווייטער, טו עס נישט ווייל דו וועסט דאס באקומען עפעס נישט קיין גוטע זאך, איז אויב א מענטש נעמט עס נישט גוט אן, זאגט ער אים וואס, מאך צו די ראשית חכמה, מאך צו די ראשית חכמה, פארוואס? נעם נישט די מאמר חזל אויף זיך אראפצוקלאפן. נעם עס אויף מכאן ולהבא טו עס נישט ווייל אז דו טוסט עס וועסטו פארווארפן ווערן, אבער אז איך בין אראפגעפאלן אין אן עבירה וואס זאל איך יעצט נישט גיין לייגן קיין תפילין? זאל איך יעצט נישט גיין היטן קיין שבת? נו, מחלליה מות יומת זינגט ער זיך, איך בין שוין סייווי, איך גיי שוין סייווי איך האב גערייכערט שבת, ער איז זיך אראפגעפאלן א בחור גערייכערט שבת, אדער ער נעמט זיין פאון שבת, נו, א מחלל שבת איז בסקילה, אה שוין וואס זאל איך יעצט טון, איך בין שוין סייווי א מחלל שבת. די רמב ם זאגט אז מחלל שבת האט א דין ווי א גוי, אפשר אויך סיי ווי א גוי, ניין נעם עס נישט אויף, דו קענסט אבער תשובה טון, די זעלבע רמב ם וואס שרייבט אז אז א מענטש איז מחלל שבת איז רחמנא ליצלן פאלט ער אוועק, שרייבט ער דאך נאכדעם אין הלכות תשובה אז ס'דא א מצות עשה אז וואסערע עבירה א מענטש האט נאר געטון זאל ער זאגן רבונו של עולם חטאתי עויתי פשעתי, איך האב געזינדיגט איך גיי עס מער נישט טון, אז מען נעמט דאס גיי איך זיין א ערליכע איד.

דאס יא אבער איך האב דאך דא בערג עבירות! דאס איז די פאריגע וואכעדיגע סדרה מען זעט די די א מענטש קומט מיט א גמל מיט א קעמל מיט פשתן געדענקסט די רשי פון חדר אז עס איז געווען א מענטש איז אריין געקומען מיט א קעמל מיט פלאקס און דארט איז געווען ענג און און און די מענטש פרעגט ווי גייט עס אריין גיין זאגט ער אים איין פונק פארברענט די גאנצע זאך סתם ס'זעט אויס ווי א זייפן בלאז ווייסט וואס א זייפן בלאז איז?

נעמסט אביסל גיל אפילו ווען דו הייבסט אן דו קענסט מאכן פאר די קינדער נאכן לאז עס מאכן עס דארפסט נישט האבן די ספעשל זאך צו מאכן באבלס נעמסט אביסל גיל אויף דיין פינגער אוי א באבל זעט אויס עפעס אזא מין ס'איז גארנישט ס'איז גארנישט ס'איז אזא אחיזת עינים ס'זעט אויס דאס מאכט די יצר הרע האט א גמל מיט פשתן וואו דער האט דאך אפגעטון אזעלכע שמוץ איין פונק איין זאג רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות.

געווען אין וואלד, האט מען אנגעפאנגען אריינצושיקען זיינע אינדיווידואלע תלמידים מ'זאל גיין ברענגען ספרים, קומען צוריק מ'קען נישט נישטא קיין ספרים, מען פרעגט זיך נאך פאר וועם מ'דארף די ספרים, מ'קען נישט פלעין ברענגען ספרים, האט דער רבי שוין געמיינט ער גייט אויסגיין אין וואלד ווייל קיינער וויל נישט געבן קיין עסן, פלוצלינג קומט צו גיין א איד מיט א מיט א ספר.

נישט נאר דאס איז שום יענע וועלט, מען דארף באשאפן פאר דיר א נייע גיהנום, ס'איז נאך נישט געווען אזא זינדיגע מענטש פון ימות עולם, ווייסט אז די, אוי דער רבי האט זיך אזוי, האט אים דער רבי געזאגט, כ'האב געמיינט דו קומסט מיך מחזק זיין, קומסט מיך צוברעכן, גיי אוועק פון דא, כ'וויל מיט דיר נישט רעדן, ס'איז אויך א מורא'דיגע לימוד, איך וויל נישט ארויסברענגען יעצט פון דעם דאס די נקודה פון די שמועס, דאס אליינס דארף מען וויסן, וואס מוהרא ש פלעגט זאגן, וואס איז די די חלום פון רבי'ן, מעג זיין א נשמה פון יענע וועלט, אויב דו ווילסט מיך יעצט אראפווארפן און זאגן אז איך בין פארפאלן, לך לך, איך האב נישט. דער רבי איז געווען אזוי צובראכן, עס שטייט דארט אין די מעשה, דער רבי זאגט כ'האב געגעבן אזא ווארף מיין קאפ מיט א קרעכץ אויף צוריקוועגס, איך האב אנגעפאנגען וויינען, דער רבי האט געזאגט ווען א מענטש זאל עובר זיין אכט הונדערט מאל אויף כל התורה כולה, מען קען נישט עובר זיין אויף כל התורה כולה אזוי גרינג, דו ווייסט. עובר זיין אויף כל התורה כולה דארף מען קודם כל גוט קענען לערנען און מען דארף קענען טון די אלע איסורים מ'דארף זאכן איז דאך אפילו נישט שייך מיט דיר דארפסט דאך קענען אנקומען צו מענטשן זאלן אפילו א מענטש זאל עובר זיין אכט הונדערט מאל אויף כל התורה כולה אויב וואלט ער ווען געגעבן אזא קרעכץ וואס איך האב געגעבן דעמאלטס וואלט ער אלעס אפגעווישט. א מענטש געבט א קרעכץ פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, וואס האסטו טענות אויף מיר, וואס זאל איך טון, וואס איך וויל עפעס זיין שלעכט, א בחור דארף עס זאגן פארן אייבערשטן, אז עס גייט מיט מיר דורך שוועריקייטן, בפרט א בחור פאלט אראפ אין פגם הברית, ער האט נישט צו וועם צו רעדן, ס'איז א פריוואטע זאך, ס'איז א שטילע זאך, און ער מיינט ביי זיך אז ער איז שוין פארפאלן און ער איז שוין דערנאך, זאג, רבונו של עולם. וואס וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? יעדן טאג מאך איך אפ איך וויל זיין ערליך, איך ווייס אויכעט אז אז מען טאר עס נישט טון, און איך ווייס אויכעט, וואס זאל איך טון? איך טרעף מיך ועוד טו ועוד טו ועוד טו נאכאמאל, איך וויל איך וויל קוקן שמוץ, איך וויל קוקן גארבידזש, וואס זאל איך טון? ס'געשעהט, איך טרעף מיך אין די מצב פון קוקן, איך וויל נישט קוקן קיין מאוויס, איך וויל נישט קוקן קיין גארבידזש, איך טו עס. אבער מען זאגט עס, מען זאגט עס נאכאמאל, און מען זאגט עס נאכאמאל פאר די אייבערשטער, זאגט דער רבי אז די אייבערשטער איז מוחל די גאנצע, די גאנצע אלע, אפילו אכט הונדערט מאל אויף כל התורה כולה, וואלט א מענטש געגעבן אזא קרעכץ וואס ער האט געקרעכצט, האט דער רבי געזאגט, א ווארף געטון דעם קאפ אויף צוריק, פון מרירות, פון צובראכנקייט, וואלט ער אלעס אפגעווישט. דאס איז די איין פונק וואס א מענטש איז זוכה פארברענט ער די גאנצע פשתן, די גאנצע בארג עבירות וואס דו האסט דאס זעט עפעס אויס כאילו עפעס וואס האסטו געטון, ווער דארף דיך, ביסט דאך ממש רחמנות אזוי פאר אזוי בוזי ומבוזה, אבער איך וועל נישט אפלאזן דעם אייבערשטן און איך וועל ווייטער זיין א ערליכע איד.